ברוך השם, מסכת נזיר, דף סא עמוד א', דער ניינטע פרק. הכותים אין להם נזירות, א גוי קען נישט נעמען אויף זיך קיין נזירות, אויב ער האט אויף זיך גענומען מעג ער דאס גארנישט, מעג ער טרינקען וויין, ער מעג זיך מטמא זיין א גוי ווי סיי ווי מעג זיך מטמא זיין. כותים מיינט מען גויים נאר צוליב די צענזור האט מען דאס עטות אריינגעשטעלט ווייל ווייטער אין גמרא ברענג איך עס אראפ עובדי כוכבים. נשים ועבדים, פרויען און קנעכט, יש להם נזירות, ביי זיי גייט יא אן נזירות, שטייט דאך בפירוש אין די פרשה פון נזיר איש או אשה, און עבדים, וועלן מיר זען ווייטער. חומר בנשים מבעבדים, ס'דא א חומרא ביי פרויען פון קנעכט, שהוא כופה את עבדו, דער בעל הבית קען צווינגען זיין עבד אז ער זאל יא טרינקען וויין, ואינו כופה את אשתו, די פרוי אז זי האט אויף זיך גענומען א נדר פון נזירות, קען ער איר פארשטערן דעם נדר ביום שמעו, אבער אויב ער פארשטערט נישט, קען ער נישט צווינגען זאל טרינקען וויין, תוספות, הכותים אין להם נזירות ואין קרבנן קרב, אז ער האט זיך געפירט נזירות און ער ברענגט א קרבן איז מען נישט מקריב, אף על גב דמקבלין מהן נדרים ונדבות, כאטש דער דין איז דאך א גוי אז ער מאכט א נדר א נדבה א קרבן נעמט מען עס, און דער ענין פון נזירות איז דאך א נדר, דאך גייט עס נישט אן ובגמרא מפרש מנלן. נשים ועבדים יש להם נזירות, בגמרא מרבה להם, די גמרא איז זיי מרבה, כופה את עבדו, שמוחה את דברן על נזירותו, בגמרא מפרש טעמא, די גמרא מפרש פארוואס ער קען מוחה זיין. גמרא, זאגט די גמרא, קתני מיר האבן געלערנט, הכותים אין להם נזירות, א גוי, און קען נישט נעמען אויף זיך א נדר פון נזירות, מנא הני מילי, פון וואנען ווייס איך דאס, אויב א גוי גייט נישט אן קיין נזירות, ס'איז דאך דא א דין אז א גוי קען מאכן א נדר צו א נדבה ברענגען א קרבן, און איך בין מקריב זיין קרבן, און דער ענין פון נזירות איז דאך אויכעט א נדר, זאלן מיר אויך זאגן אז ס'איז אויף אים חל די נזירות, ענטפערט די גמרא, דתנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, אין דער פרשה פון נזירות שטייט, דבר אל בני ישראל, זאג די דינים פון נזירות אל בני ישראל, ולא לעובדי כוכבים, נישט צו גויים, איז דעריבער זאגן מיר אז א גוי האט גענומען נזירות איז עס גארנישט ניט. ואמרת אליהם איז דאס א ריבוי לרבות את העבדים, אז עבדים קענען אויף זיך נעמען נזירות, פרעגט די גמרא למה לי קרא, וואס דארף איך האבן א פסוק אז עבדים קענען נעמען אויף זיך נזירות, האמרת מיר האבן דאך א כלל כל מצוה שאישה חייבת בה, יעדע מצוה וואס די פרוי איז מחויב, עבד חייב בה, איז דער עבד מחויב. און דא אויך אין די נזירות גייט דאך אהן ביי אשה אויכעט, ווייס איך דאך אליין אז עס גייט אהן בעבד אויכעט, וואס דארפסטו האבן א ספעציעלן ריבוי ואמרת אליהם אז עס גייט אהן בעבד? אמר רבא האט רבא געזאגט, שאני הכא דא איז עפעס אנדערש דאמר קרא ס'שטייט אין פסוק לאסור אסר על נפשו, דאס שטייט פאקטיש נישט ביי נזירות, דאס שטייט ביי נדרים, נאר מען גלייכט דאך צו, לנדור נדר נזיר להזיר, נזירות צו נדרים, זאגן מיר אזוי, על נפשו, אויף זיין נפש, די נפש באלאנגט צו אים, במי שנפשו קנויה לו, דער וואס די נפש באלאנגט צו אים, יצא עבד, שאין נפשו קנויה לו, אבער ביי א עבד איז די נפש נישט נקנה צו אים, ער איז נישט קיין בעל הבית אויף זיך, והואיל ואין נפשו קנויה לו, אימא וואלט איך געוואלט מיינען, גבי נזיר נמי לא, אז די נדר פון נזירות זאל נישט חל זיין. קא משמע לן לאזט ער מיר הערן אז ס'איז יא חל ביי די ואמרת אליהם אז עבדים קענען אויף זיך נעמען נזירות. אמר מר. מיר האבן פריער געלערנט, שטייט אין די פרשה פון נזירות דבר אל בני ישראל, זאגן מיר ולא לעובדי כוכבים, אז גויים בין איך ממעט אינגאנצן. כ'בין ממעט אז ער נעמט אויף זיך נזירות מעג ער טרינקען וויין, און כ'בין אויך ממעט דעם דין ער דארף נישט ברענגען שפעטער קיין קרבן, ווייל לכאורה וואלט איך געקאנט אפשר זאגן ווי מען וועט באלד ווייטער זעהן אז א נזר איז ער, נאר קיין קרבן ברענגט ער נישט. פרעגט די גמרא, וכל היכא דכתיב ישראל, אומעדום ווי עס ווערט דערמאנט אין דער תורה ס'לשון בני ישראל, עובדי כוכבים לא, מיינט דער פסוק אז די גויים בין איך אינגאנצן ממעט? והא גבי ערכין, ביי דעם דין פון ערכין, ס'איז אזוי, ווען איינער איז מקדיש א זאך, ער איז מקדיש וויפיל די הויז איז ווערט, שאצט מען אפ וויפיל די הויז איז ווערט, דאס דארף ער געבן. די זעלבע זאך ווען ער זאגט וויפיל זיין חבר ראובן איז ווערט, שאצט מען אפ און אזויפיל גיט מען. דאס רעדט מען, ער האט געזאגט מיט דעם לשון דמים, די געלט די ווערט. בעסער געזאגט, עס איז פארהאנען אויכעט משקל ידי עלי, די אלע זאכן. דאס רופט זיך אן ווי שאצט אפ די ווערט. ערכן איז גאר אן אנדער זאך אינגאנצן ענדע בחוקותי ערכן דאס ווערט אפגעשאצט לויט די יארן אז איינער זאגט ערכי עלי איז אויב ער איז אלט לאמיר זאגן פין ער איז אונטער צוואנציג יאר דארף ער געבן צוואנציג שקלים ער איז עלטער פין צוואנציג יאר דארף ער געבן פופציג שקלים און אזוי ווי מען זאגט ערכי עלי קען מען אויך זאגן ערך פלוני עלי, דעמאלט איז שוין דא א דין פין א חודש ביז פינף יאר, אויב א זכר גיט מען פינף שקלים, א נקבה פין א פין א חודש ביז פינף יאר דריי שקלים, און אזוי ווייטער, דאס איז די פרשה פין ערכן. איז ביי די ערכן איז דא שטענדיג ביי ערכן צוויי, ס'איז דא א מעריך, דער וואס טוט מאכן דעם נדר, און ס'דא נערך דער וואס ווערט אפגעשאצט, ווען ראובן זאגט ערך שמעון עלי איז ראובן דער מעריך און שמעון איז דער נערך, ס'קען אמאל זיין אז דער זעלבער מענטש איז אי דער מעריך אי דער נערך, אויב ער זאגט ערכי עלי איז ער דער מעריך און ער איז אויך דער נערך, שטייט דא ביי ערכן דכתיב שטייט דבר אל בני ישראל. דתניא מיר האבן געלערנט בני ישראל מעריכין מאכן דעם נדר פון ערכן צו זאגן ערכי עלי צו ערך פלוני עלי דאס קען א איד ואין עובדי כוכבים מעריכין און די עובדי כוכבים כאטש ס'איז דאך דא א דין נודרים נדרים ונדבות כישראל אבער ערכן קענען זיי נישט מאכן. יכול קען איך מיינען לא יהו נערכין אז אויב א איד האט געזאגט ערך עובד כוכבים עלי זאל ער גארנישט דארפן געבן ווייל א גוי איז נישט קיין נערך תלמוד לומר שטייט אין פסוק איש איז דער איש גייט מען דאס מרבה זיין אז כאטש כ'האב ממעט געווען דעם גוי ער איז נישט מעריך אבער נערך איז ער. זע איך דאך אז כאטש עס ווערט דארט דערמאנט בני ישראל, בין איך נישט ממעט אינגאנצן, איך בין נאר ממעט פון א טייל, זאל איך אויך דא אזוי זאגן ביי נזיר אז דאס וואס שטייט בני ישראל וועט אפטון אז א איד ברענגט די קרבן נזירות, און א גוי ווען עס ענדיגט זיך די נזירות ברענגט נישט קיין קרבן. אבער דער איש וועט מיר גיין זאגן אז ער טאר נישט טרינקען קיין וויין, ער טאר זיך נישט מטמא זיין, פארקערט זאגן קען איך נישט, מרבה זיין אז ער ברענגט יא א קרבן נזירות, און טרינקען וויין מעג ער, דאס קען איך דאך נישט זאגן, אויב אזוי מיט וואס זשע איז ער א נזיר, די קרבנות זענען דאך נאר ביום מלאת ווען עס ענדיגט זיך, וועל איך זאגן אזוי, א איד האט צוויי זאכן, ער איז געווארן א נזיר, זאל ער אוועקגיין פון די נזירות, מוז ער ברענגען קרבנות, און א גוי קען נעמען אויף זיך נזירות, און ער טאר נישט טרינקען קיין וויין, און ער טאר זיך נישט מטמא זיין, און שפעטער דארף ער נישט ברענגען קיין קרבן. דו זעסט דאך דארטן, כאטש עס שטייט בני ישראל, בין איך דאך נישט ממעט אינגאנצן, דער איש גייט מיר עפעס מרבה זיין. ענטפערט די גמרא, שאני הכא, ביי נזירות איז אנדערש, דאמר קרא שטייט אין פסוק לאביו ולאמו לא יטמא, דער נזיר טאר זיך נישט מטמא זיין לאביו ולאמו, זאגן מיר אז די פרשה פון נזירות רעדט זיך במי שיש לו אב, דער וואס האט א טאטן, יצא עובד כוכבים, א גוי שאין לו אב, ער האט נישט קיין טאטן, פרעגט די גמרא, למאי, לגבי וועלכע זאכן האט ער נישט קיין טאטן? אילימא אז כ'וועל זאגן לענין ירושה איך זאג אז דער גוי טוט ניט ירשענען זיין טאטן כ'קאן דאך אזוי נישט זאגן והא דאך אמר רב חייא בר אבין אמר רב יוחנן עובד כוכבים יורש את אביו דבר תורה א גוי ירשענט זיין טאטן מדין תורה שנאמר שטייט אין פסוק כי ירשה לעשיו נתתי את הר שעיר, איז די טייטש דארטן כי ירשה לעשיו, איך האב געגעבן צו עשיו'ן אז ער זאל דאס מאכן ירש'נען אין די שפעטערדיגע דורות, ממילא קען איך דאך נישט זאגן אז די אין לו אב מיינט מען אז ער טוט נישט ירש'נען, אלא זאגט די גמרא אזוי, מ'מיינט במי שמוזהר על כיבוד אביו. דער וועלכער איז געווארנט, מען זאגט צו אים כבד את אביך ואת אמך, אבער א גוי, ביי אים גייט מען, אים האט מען נישט געגעבן די מצוה פון כיבוד אב. פרעגט די גמרא, מי כתיב כבד אביך גבי נזיר, ווערט דען דארט דערמאנט וועגן כיבוד אב אז איך זאל זאגן אז וועלכער קען זיין א נזיר, דווקא דער וואס איז ביי אים דא, דער ענין פון כיבוד אב, לכאורה האט זיך די גמרא געקאנט פריער אויך פרעגן, ווען איך האב געוואלט טייטשן אילימא לענין ירושה, זאל איך פרעגן מי כתיב ירושה גבי נזיר? זאגט תוספות אזוי, דארט האב איך עס נישט געקאנט פרעגן, סתם אב וואס ווערט דערמאנט אין דער תורה, מיינט מען דאס לענין ירושה. אבער דא אז דו גייסט זאגן וועגן כיבוד אב, כיבוד אב, ווער זאגט אז מען מיינט דער לאביו פון כיבוד אב? אז דווקא דער וואס עס גייט אן ביי אים כיבוד אב דער קען זיין א נזיר? אלא זאגט די גמרא אזוי, דעריבער זאג איך, א גוי קען נישט נעמען אויף זיך קיין נזירות, אמר קרא שטייט אין פסוק לאביו ולאמו לא יטמא, זאגן מיר במי שיש לו טומאה, דער וועלכער אויב ער רירט אן אין א מת ווערט ער טמא, יצא עובד כוכבים שאין לו טומאה, שאין לו טומאה די טייטש אויב א גוי רירט אן אין א מת ווערט דער גוי נישט טמא. פרעגט די גמרא, מנלן דלית להו טומאה, פון וואנעט ווייסט דו אז א גוי רירט אן אין א מת ווערט ער נישט טמא? ענטפערט די גמרא, דאמר קרא שטייט אין פסוק, ואיש אשר יטמא, אז איינער וועט ווערן טמא ולא יתחטא און ער וועט זיך נישט מאכן ריין, און ער וועט דארט אריין גיין אין בית המקדש, ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל, קומט אים כרת, ווערט דא דערמאנט דאס ווארט הקהל? במי שיש לו קהל, דער וואס איז א קהל, ער באלאנגט צו דעם קהל, יצא זה, אבער א גוי שאין לו קהל, ער האט נישט קיין קהל, זאגט די גמרא ממאי, פון וואנעט איז א ראיה פון דעם פסוק אז א גוי אז ער רירט אן א מת ווערט ער נישט טמא? דילמא כרת הוא דלא מיחייב, קיין כרת קומט אים נישט, ביי דעם כרת שטייט דאך מתוך הקהל ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל אבל איטמויי מיטמא אבער ער ווערט אויך טמא ענטפערט די גמרא אמר קרא שטייט אין פסוק והזה הטהור על הטמא זאגן מיר אזוי כל שיש לו טהרה יש לו טומאה דער וועלכער האט טהרה, ער קען ווערן גערייניגט מיט די מי חטאת, ער איז געווארן טמא אין א מת, גייט ביי אים אן טומאה, וכל שאין לו טהרה אין לו טומאה, א גוי האט זיכער נישט קיין טהרה, ווייל עס שטייט דארט אין דער פרשה פון פרה אדומה, והיתה לבני ישראל למשמרת למי נידה, ווייזט דאך אויס נאר לבני ישראל. פרעגט די גמרא, דער פסוק והזה הטהור על הטמא איז מיר נישט איבריג, און אויב ער איז מיר נישט איבריג, קענסטו נישט אפלערנען דיע זאך אז ס'איז פארבינדן טומאה מיט טהרה, אז מ'האט נישט קיין טהרה ווערט מען נישט טמא, נאר ווייל מען קען דאך זאגן טהרה הוא דלא הוה ליה, א גוי קען נישט ווערן ריין, טומאה הוה ליה, ער רירט אן אין א מת ווערט ער טמא און ער קען נישט ווערן ריין, ווייל יענע פסוק איז מיר נישט איבריג. ענטפערט די גמרא, אמר קרא שטייט אין פסוק ואיש אשר יטמא ולא יתחטא, זעט זיך דא איז שוין פארט איבריג דאס ווארט יטמא, ס'האט נאר געדארפן שטיין, ואיש אשר לא יתחטא, וואס קומט מיר צו זאגן דאס ווארט יטמא, אז דער וועלכער קען זיך נישט רייניגן, דער ביי דעם גייט נישט אהן דער דין פון טומאה. אין דער משנה האט מען דאך געלערנט אז הכותים אין להם נזירות, האט די גמרא מפרש געווען ווייל עס שטייט דבר אל בני ישראל ולא לעובדי כוכבים אז די פרשה פון נזירות האט מען נאר געזאגט צו די אידן נישט צו גוים האט די גמרא געפרעגט אויף דעם א קשיא מיר זעען דאך ביי ערכין ווערט אויך דערמאנט אין דער פרשה בני ישראל. דאך זאג מיר, איך בין נישט ממעט די עקום, בין איך נישט אינגאנצן ממעט פון די נערכן? ווייל ביי ערכין איז דאך דא אן ענין דער מעריך און דער נערך זאגן מיר אז נערכן ווערן די גוים אויכעט, אויב אזוי האט די גמרא געפרעגט די קשיא, זאל איך זאגן די זעלבע זאך לגבי דעם דין פון נזירות, איך זאל נישט אינגאנצן ממעט זיין די עובדי כוכבים, איך זאל זיי נאר ממעט זיין אז ווען עס ענדיגט זיך די נזירות דארפן זיי נישט ברענגען קיין קרבן, אבער דער דין נזירות זאל אנגיין, אזוי ווי איך זע ביי ערכין, איך בין נישט ממעט אינגאנצן, זאל איך דא אויך זאגן דער בני ישראל איז מען ממעט טאקע, אבער נאכהער איש איז דאך ביי ערכין א ריבוי, גייט עס מען מרבה זיין אז עובדי כוכבים נערכין זאל עס דא אויך מרבה זיין לגבי דעם דין א טייל פון נזירות גייט אהן. אן א קרבן פארשטייט זיך, ווייל פארקערט קען מען דאך נישט זאגן, מיר קענען דאך נישט זאגן א קרבן יא ברענגען און מעגן טרינקען וויין און זיך מטמא זיין למתים איז דאך בכלל נישט קיין נזיר, האט רבי יוחנן אויף דעם גענטפערט א תירוץ, דוכט זיך רבי יוחנן. ווייל דא אויך שטייט אין פסוק ביי נזיר לאביו ולאמו לא יטמא במי שיש לו אב, יצא עובד כוכבים שאין לו אב, אז די תורה גיט די פרשה פון נזירות ביי דעם וואס פאסט זיך צו זאגן לאביו, און ביי א גוי אין לו אב, וואס הייסט אין לו אב, האט די גמרא געוואלט זאגן אין לו אב לגבי דעם דין ירושה. האט די גמרא דאס אפגעשלאגן, ניין, מיר האבן דאך געלערנט אז רבי יוחנן זאגט עובד כוכבים יורש את אביו דבר תורה, איך לערן עס אפ פון א פסוק כי ירושה לעשו, נתתי את הר שעיר, איך האב געגעבן דעם הר שעיר צו עשו מען זאל עס מאכן ירש'ענען, ממילא האב איך אפגעשלאגן דעם תירוץ. קומט יעצט צו גיין רב אחא בר יעקב אמר, רב אחא בר יעקב זאגט, איך זאג טאקע וואס איך האב פריער געזאגט, יצא עובד כוכבים שאין לו אב, און וואס מיינט מען שאין לו אב, לענין ירושה, איי דו זעסט דאך אז א גוי ירש'נט זיין טאטן, אבער נישט אלע דינים פון ירושה גייט אן ביי א גוי. גיב א קוק, שאני הכא, דא איז עפעס אנדערש. ביי א גוי איז נישטא אלע דינים פון ירושה. דאמר קרא שטייט אין פסוק, ווען א איד האט א עבד כנעני, שטייט אין פסוק, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, איר זאלט מאכן ירש'ענען דעם עבד כנעני, צו אייערע קינדער נאך אייך, ווערט דערמאנט אין דער תורה ביי עבד כנעני דער ענין פון נחלה, און דער ענין פון עבד כנעני גייט נישט אן בכלל ביי קיין גוי, א איד, וואס איז דער ענין פון עבד כנעני? עבד כנעני איז די טייטש אז גופו קנוי, ס'איז נישט דער ענין וואס ער איז נאר משועבד אויף דער ארבעט, נאר דער גוף באלאנגט צו דעם איד, לערן איך אפ פון א פסוק אז א איד קען קויפן א עבד כנעני, און א גוי נישט בלויז ער קען נישט קויפן קיין איד פאר א עבד, נאר אויכעט ולא הן קונים זה מזה, אז א גוי אפילו ווען ער האט א עבד האט ער נאר אין אים א קנין ממון, אבער קיין קנין הגוף האט ער נישט אין אים, און אויב ער האט נישט אין אים קיין קנין גוף מאכט ער דאך אים נישט ירש'ענען, קומט ארויס אז א גוי גייט נישט אן ביי אים דער דין ירושה פון פון א עבד כנעני, דעריבער וועט שוין זיין גוט, וועל איך זאגן אזוי, כל שיש לו נחלה, דער וואס ביי אים איז גייט אן אלע דינים פון נחלה ביי א איד, יש לו טומאה, ביי אים פאסט זיך צו זאגן דער פסוק לאביו ולאמו לא יטמא. וכל שאין לו נחלה, דער וואס ביי אים גייט נישט אן אלע דינים נחלה, גייט דאך דער ענין לאביו וואס מיר האבן געלערנט אז סתם אב מיינט מען לגבי נחלה, איז דער וואס אין לו נחלה אין לו טומאה. איז ביי אים אויכעט נישט פארהאנען דער ענין פון לאביו ולאמו לא יטמא, דאס הייסט אז דער גוי ווייל עס גייט נישט אן אלע דיני נחלה, גייט נישט איז ביי אים נישט דא דער ענין פון לאביו, און נישט דא דער דין פון נזירות. פרעגט די גמרא, אי הכי, אויב אזוי, עבדים נמי לא. מיר האבן געזאגט פריער אין די משנה אז עבדים נשים ועבדים יש להם נזירות, זאג אויך די זעלבע זאך אז ביי עבדים גייט נישט אן די אלע דינים פון נחלה, איז תוספות לערנט פשט ווייל א עבד כנעני, איז בכלל מה שקנה עבד קנה רבו, נאר ס'קען זיין א מציאות אז מ'גיט אים א עבד, דעם עבד כנעני גיט מען א עבד על מנת שאין לרבו רשות בו, איז דעמאלט אויך איז ער אים נישט מנחיל צו זיין קינד. איז איז דער ראש פרעגט אויף דעם, דער ראש זאגט אז לגבי די דינים קנינים איז א עבד כנעני אלע זיינע דינים זענען ווי א איד, א עבד כנעני איז דאך נישט דער טייטש ער איז נאך א גוי, ער איז זיך מגייר, ער איז זיך טובל, און ער נעמט אויף זיך א טייל מצוות, און מיר ווייסן לגבי דעם דין קנינים איז ער ווי א איד, נאר דער ראש טייטשט אזוי ביי די עבדים, ממילא וואזשע זאגסטו ביי עבדים איז נישט דא דער דין פון מאכן ירש'ענען א עבד, ווער זאגט ס'איז נישט דא, א עבד כנעני קען קונה זיין א צווייטן עבד כנעני וואס ער האט אין אים א קנין הגוף. טייטשט דער ראש אזוי אז בכלל ביי עבדים איז נישט דא דער ענין פון נחלה, ווייל די עבדים האבן דאך נישט קיין יחוס, איז בכלל עס גייט נישט אן ביי זיי דער דין נחלה, און אויב עס גייט נישט אן ביי זיי דער דין נחלה, דא פאסט זיך דאך נישט ביי אים צו זיי זאגן לאביו, מיר טייטשן דאך דאס ווארט לאביו מיינט מען דא ווי עס גייט אן נחלה, אויב אזוי זאל איך זאגן פארוואס עס גייט אן ביי עבדים נזירות, נאר וואס דען וועסטו ענטפערן? ווייל איך האב אויף דעם א ספעציעלן ריבוי, ווייל עס שטייט ואמרת אליהם לרבות את העבדים, אויב אזוי זאג דא אויכעט בעובדי כוכבים, דא האסטו אויך א ריבוי איש לרבות עובדי כוכבים, זעסט דאך דער ריבוי טוט מיר אויף אפילו יענער איז נישט שייך אין נחלה, ביי יענעם פאסט זיך נישט די פולע מאס לאביו, דאך זאגן מיר קאן ער זיין א נזיר בעבדים, זאג די זעלבע זאך בעובדי כוכבים. אלא אמר רבא, האט רבא געזאגט אזוי, וואס איז געווען די קשיא? די קשיא איז געוועזן, מיר זעען ביי ערכין, וואס איך טו פונאנדערטיילן דעם דין פון ערכין, כאטש עס שטייט בני ישראל, זאגן מיר פון דעם בני ישראל טו איך נאר ממעט זיין די גויים אביסל, און פון דעם איש בין איך מרבה, א צווייטע חלק, זאל איך די זעלבע זאך זאגן נזירות ביי א גוי, אז די בני ישראל גייט מען נאר ממעט זיין פון קרבן, און נישט גייט מען ממעט זיין אז מען קען נעמען נזירות. אלא אמר רבא האט רבא געזאגט בשלמא גבי ערכין, ביי ערכין האב איך א מיעוט בני ישראל און איך האב א ריבוי דעם איש, זאג מיר דא שנאמר עס שטייט בני ישראל, זאג איך בני ישראל מעריכין ואין עובדי כוכבים מעריכין, יכול קען איך מיינען. לא יהו נערכין, אז א גוי, נישט בלויז א מערך נאר א נערך זאל ער אויך נישט זיין, איך זאל אויסשליסן דעם גוי אינגאנצן פון דער פרשה, תלמוד לומר איש, שטייט מיר איש, און איש גייט מען מרבה זיין אז אין א חלק פון דעם דין איז א גוי יא דא, א גוי איז א נערך. אבל הכא, אבער דא ביי אונז, דא א, ביי דעם דין פון נזירות, וואס ווילסטו זאל איך זאגן? בני ישראל נוזרין ומביאין קרבן, אז א איד קען אויף זיך נעמען נזירות, און ווען עס ענדיגט זיך די נזירות ברענגט ער א קרבן. ואין עובדי כוכבים נוזרין ומביאין קרבן, און א גוי קען נישט זיין קיין נזיר און ברענגען א קרבן. יכול קען איך מיינען אף לא יהו נזירים כלל, אז א גוי קען בכלל נישט זיין קיין נזיר, ווילסטו זאגן תלמוד לומר איש אז דער איש קומט מיר זאגן אז א נזיר קען א גוי זיין, דאס הייסט פון בני ישראל וועל איך ממעט זיין אז ער ברענגט נישט קיין קרבן, און פון דעם איש וועל איך זאגן אז א קר, אז א נזיר איז ער יא. אמרי, איך וועל דיר זאגן. אי משום קרבן, אז א גוי קען נישט ברענגען קיין קרבן אויף נזירות, לאו מהכא נפקא ליה, אויף דעם דארף איך נישט האבן דעם מיעוט פון דעם בני ישראל, אלא מהתם, אז א גוי ברענגט נישט קיין קרבן פון נזירות האב איך דאך א צווייטן פסוק, לעולה פרט לנזירות דברי רבי יוסי הגלילי, ממילא אז כ'האב שוין א לימוד אז א גוי ברענגט נישט קיין קרבן נזירות, וואזשע דארף מען ממעט זיין דער בני ישראל, מוז איך זאגן ער גייט מיר שוין ממעט זיין אז ביי א גוי איז בכלל נישט דא דער ענין פון נזירות. פרעגט די גמרא אלץ די קשיא פון גמרא איך זאל עס צוגלייכן צו ערכין. אזוי ווי איך זעה בערכן, פרעגט די גמרא, אזוי ווי מיר זעען בערכן, פון די בני ישראל בין איך אביסל ממעט א גוי, און פון דעם איש בין איך אביסל מרבה, אימא זאל איך אויך זאגן ביי נזירות די זעלבע זאך, בני ישראל, דער מיעוט וועט זיין א בני ישראל נוזרים נזירות עולם, אז א איד קען ווערן א נזיר עולם אזוי ווי מען טרעפט ביי אבשלום'ען ואין עובדי כוכבים נוזרים נזירות עולם נאר אויף דעם איז דער מיעוט יכול ווען איך זאל נישט האבן דעם ריבוי פון איש וואלט איך געוואלט מיינען לא יהו נזירים זיי קענען אינגאנצן נישט זיין קיין נזירים תלמוד לומר איש. איז זאל איך זאגן א טייל נזירות האט ער יא בין איך מרבה פון איש, און די בני ישראל גייט מען נאר מרבה זיין, אז א גוי קען נישט זיין קיין נזיר עולם. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, מי כתיב נזיר עולם, ווערט דען דארט דערמאנט אין דער פרשה דער ענין פון נזיר עולם, איך דארף זאגן אויף וואס איז מען ממעט דעם גוי, מען איז אים ממעט פון די עניינים וואס ווערן דערמאנט דארט אין פרשה. פרעגט די גמרא, לאמיר זאגן אזוי, אימא, בני ישראל מדירים בניהם בנזיר, א איד קען מדיר זיין זיין בן ווען ער איז א קטן ער זאל זיין א נזיר, ואין עובדי כוכבים מדירים בניהם בנזיר, די בני ישראל גייט מען נאר דאס ממעט זיין. יכול איך קען מיינען לא יהו נזירים אז א גוי קען בכלל נישט זיין קיין נזיר, תלמוד לומר איש, אבער פארוואס שטייט אין דער משנה איך טו אינגאנצן ממעט זיין די גויים פון דעם ענין פון נזירות? ענטפערט די גמרא, האמר רבי יוחנן הלכה היא בנזיר, רבי יוחנן זאגט אז דער ענין וואס האיש מדיר את בנו בנזיר דאס איז הלכה למשה מסיני, איז די הלכה למשה מסיני איז גלייך געזאגט געווארן לגבי אידן, מיר די תורה גייט מיר נישט זאגן קיין מיעוט צו לערנען טייטשן די הלכה למשה מסיני, די הלכה למשה מסיני ווי אזוי ס'איז געווארן געזאגט צו משה'ן אזוי איז איבער געגעבן געווארן. פרעגט די גמרא, אימא לאמיר זאגן בני ישראל די אידן. בני ישראל מגלחים על נזירות אביהם. מיר האבן דאך פריער געלערנט אין א משנה אז אויב איינער האט גענומען אויף זיך נזירות און ער האט אפגעשיידט געלט פאר די קרבנות פון די נזירות און ער איז געשטארבן און דער זון נעמט אויף זיך נזירות קען ער ברענגען די קרבנות פון דעם געלט פון דעם טאטן. זאגט מיר דער פסוק בני ישראל, נאר די אידן מגלחים על נזירות אביהם, ואין עובדי כוכבים מגלחים על נזירות אביהם, יכול קאן איך מיינען לא יהו נזירים, אז א גוי קאן בכלל נישט זיין קיין נזיר, תלמוד לומר איש. לאמיר זאגן אז דאס גייט מיר אויפטון דער איש, אז ער קען יא זיין א נזיר, איי די מיעוט בני ישראל, דער מיעוט גייט מיר זאגן אז א גוי קען זיך נישט אפשערן ברענגען די, דאס ווארט מגלחין מיינט מען דא ברענגען די קרבנות. ענטפערט די גמרא, האיתמר מיר האבן דאך געלערנט אמר רבי יוחנן הלכה היא בנזיר, דאס וואס מיר זאגן ביי א איד אז ער איז מגלח על נזירות אביו, דאס איז א הלכה למשה מסיני, און אויב דאס איז א הלכה למשה מסיני, מיר האבן נישט קיין מיעוט אויף א זאך וואס הלכה למשה מסיני, ווייל הלכה למשה מסיני וויאזוי עס איז געווארן איבערגעגעבן, ס'איז געווארן איבערגעגעבן גלייך וויאזוי דער דין איז,